וואס איך געדענק פון אסיפ דימוב, צווייטער באנד, המשך פון קאפיטל זעכצן, געלייענט צביה סערלין. אן אלטער גלח, אנגעטאן אין א בלויען לאנגן גלחישן מאנטל, איז געשטאנען ביים ראנד פֿון דער קװאַדראַטנער גרוב געהאַלטן אין האַנט אַ פּאַניקאַדילאָ, אַ זילבערן טעפּעלע אױף אַ לאַנגער זילבערנער קייט, און געשאָקלט עס אַהער און אַהין. אַן אַראָמאַטישער דינער רױך האָט זיך אָפּגעטיילט פֿון דעם טעפּעלע, װוּ עס האָט געברענט אַ ספּעציפֿישער שטאָף, לאדאן. דער גלח האט געבעטן גאט אין דעם נאנטן כמארנעם הימל, ער זאל מוחל זיין די אלע וואס זענען דערשאסן געווארן אויף די ברייטע שיינע גאסן פון דער הויפטשטאט פון רוסלאנד. די מענטשן וואס זענען געשטאנען ארום דעם גרוב האבן זיך צוגעהערט און זיך געצלמט. בארענסקין'ס אלמנה האט זיך אויך צוגעהערט, כאטש עס איז געווען קלאר אז זי פארשטייט שוין גארניט וואס עס גייט אן ארום איר. ווען דער גלח האט פארענדיגט זיינע תפילות, ער האט דאס געמאכט אויף א קאזיאנעם גיכן אופן און גענומען אוועקגיין, בין איך צוגעקומען צו אים און געזאגט, איר ווייסט באטיושקא, פאטער'ל, אז איר האט נארוואס געזאגט קריסטליכע תפילות איבער א ניט-קריסט, אַ ייִד, מײַן פֿאָטערל, און דער גאַנצער טאָן פֿון מײַן רעדן איז מסתּמא געװען ניט באַזונדערס פֿרײַנדלעך. דער גלח האָט געפּרוּװט זיך באַפֿרײַען פֿון מיר און גענומען גײן גיכער, אָבער שױן זײַנען מיר געװען אַרומגערינגלט פֿון מענטשן, װאָס האָבן זיך צוגעהערט צום געשפּרעך, און איך האָב אומישנע גערעדט הױך, כדי מען זאל טאקע הערן. צווישן די קריסטן וואס ליגן דארטן איז אויך דא א איד, און א קריסט איז דארטן אויף דעם אידישן בית עולם, איז דאס א טאלק באטושקע? גייט עס אזוי? דער אלטער גלח האט מיך אנגעקוקט מיט העל בלויע וואסערדיגע אויסגעלאשענע אויגן און גענטפערט, איך טו וואס מען הייסט מיך, און אייך בעט איך מיך צו רו לאזן, איך ווייס ניט ווער איר זייט. זיין ווייס ציגן-בערדל האט געשטאכן די קאלטע לופט און וואלט זיכער מיך אויך דורכגעשטאכן ווען זי וואלט נאר געקאנט. די זילבערנע פאניקאדילא האט א בלישטשע געטאן, שאקלענדיג זיך אין זיין האנט. ער איז אייליג אוועק. און שוין האט מען אנגעהויבן צו רעדן צווישן אלע גרופעס וואס האבן זיך באוויזן און וואס זענען ארומגעגאנגען אויף דער קלאדבישטשע, באגראבן א אידן צווישן קריסטן אַ קריסט צווישן ייִדן, דער טומל האָט געהאַלטן אין איין וואַקסן. זאָלן זיי מורמלען, האָב איך געטראַכט, זאָלן זיי זיך אויפֿרעגן, דאָס בייזערן זיי זיך דאָך ניט אויף ייִדן, נאָר אויף דעם צאַר, וואָס האָט געהייסן שיסן אויפֿן פֿאָלק אויף אונדז אַלעמען גלײַך, קריסטן, ייִדן, אַרבעטער, שרײַבער. קאזאקן! קאזאקן זענען אנגעקומען! האט זיך פלוצלינג דערהערט פון אלע זייטן. מיר האבן דערזען פון ווייטן די געטרייע שטיצער פון טראן. זייערע ברוינע, זאטע, פאררעטערישע פערדלעך זענען פרייליך געשפרונגען איבער די קברים. מיר האבן באשלאסן אז עס איז די העכסטע צייט פאר אונז צו פארלאזן דעם בית עולם און גיכער זיך אפטראגן פון דאנען. צו טומלדיג, צו לעבעדיק איז מיטאמאל געווארן דער אונטערבראכענער אייביקער שלאף פון די מתים, זייערע און אונזערע, און ווער ווייסט, אפשר האבן זיי דארטן געלאכט ביי זיך שטילערהייט, געלאכט פון דעם וואס מען דארף שוין שיצן די זעלבסטהערשונג אפילו אויף זייער ארט אויף א בית עולם. קאפיטל זיבעצן. סמך פּראָפּער, דער אַרויסגעבער פֿון דער צײַטונג בירזשעוויאַ וויעדאָמאָסטי, אין וועלכער באַרענסקי האָט געאַרבעט, האָט אין זײַן אָנדענק געגעבן צוויי הונדערט רובל פֿאַר די פֿאַמיליעס פֿון די דערשאָסענע אַרבעטער. אַ חוץ דעם האָט די צײַטונג געקראָגן אַ פּאָר הונדערט רובל. דרײַ מענטשן זײַנען אויסגעוועלט געוואָרן צו פֿאַרטיילן פּערזענלעך דאָס געלט, מאַשאַ דאָבראָלובאָוואַ, די שוועסטער פֿון אַלעקסאַנדער דעם באַוווּסטן דיכטער סימבאליסט, דער שרייבער גוסעוו אורענבורגסקי און איך. מאשא, מאריא, האט מיט א פאר מאנאטן פריער זיך געהאט צוריקגעקערט פון דעם רוסיש-יאפאנישן פראנט, וואו זי איז געווען א קראנקן-שוועסטער. זי האט ווייניג דערציילט וועגן איר לעבן דארט, זי האט איבערהויפט ווייניג גערעדט די טיף פילנדיקע, ערנסט און ערליך טראכטנדיקע מיידל. אין די ליטערארישע קרייזן האט מען גערעדט פון איר מיט דעם העכסטן רעספעקט, מיט פארערונג. קיין שרייבערין איז זי ניט געווען. זי פלעגט קומען אמאל צו א פארזאמלונג אדער צו א קאנצערט, און דאן פלעגט יעדער איינער זיך אומקוקן אויף איר, און דאס האט זי געבראכט אין א פארלעגנהייט. דער מיטאמאל פאפולערער געווארענער ליבעראלער גלח

פאלשע נשמה, האט אויף מיין פראגע וואס ער טראכט וועגן דאבראלובאוואן זיך באנוצט פונקט מיט די זעלבע ווערטער, א קונסטווערק. גוסעוו אורענבורגסקי איז געווען א שרייבער אן א גרויסן טאלאנט, אבער אן ערליכער און ערנסטער. איידער ער איז געווארן א שרייבער איז ער געווען א גלח, א באשיידענער פראווינציעלער גלח ערגעץ לעבן אורענבורג. דערפאר האט ער אויך צוגעגעבן צו זיין פאמיליע נאמען גוסעוו דאס ווארט ארענבורגסקי. געווען איז ער א שטילער הארציגער מענטש, מיט א פנים געשטופלט פון פאקן, מיט גלאט פארקעמטע האר און איינפאך אנגעטון. נו, און איך? איך בין געווען דער יונגער בחור, מיט זשעדנע און נייגעריגע אויגן וואס דארפן אלסדינג זען און אלסדינג פארשלינגען און אפוועגן, צוליב וואָס? צו מאַכן זיך אויף אַ טשיקאַוון און אומפאַרשטענדלעכן אופן גליקלעכער ווי איך וואָלט אָן דעם געווען. אין באַגלייטונג פון צוויי אַרבעטער פון דעם פּוצילאָווער זאַוואָד זיינען מיר אין דער פרי אַוועקגעפאָרן הינטער דער שטאָט. דאָ אייגנטלעך האָט זיך אָנגעהויבן די גאַנצע גאַפּאָן-באַוועגונג, דאָ האָט דער יונגער גלח, האַלבער ענטוזיאַסט, האַלבער פּראָוואָקאַטאָר, געפרעדיגט, דא איז שפעטער געקומען צו די ארבעטער דער אינזשעניער פיאטר מאיסעיעוויטש רוטענבערג. אונזערע באגלייטער האבן זיך געהאלטן שטיל, ווייניג גערעדט. זייער אויפגאב איז געווען צו פירן אונז פון הויז צו הויז, כדי מיר זאלן קענען פארטיילן דאס געלט וואס איז געווען אונז אנפארטרויט. באלד זענען מיר אנגעקומען אין א רואיגער געגנט, וואס איז גארניט געווען ענליך צו דעם וואס רופט זיך פעטערבורג. קליינע, מיינסטנס הילצערנע שטיבלעך, פראווינציעלע שטילע גאסן, דא און דארט א צוים, נידעריגע ביימער, פון ווייטן דער הויכער פאבריק קוימען ווי א גיגאנטישער פינגער חוצפה'דיג אריינגעשטעקט אין הימל אריין. אונזערע פירער האבן געהאט מיט זיך א לאנגן צעטל מיט אסאך נעמען, די קרבנות פון דעם בלוטיגן זונטאג, כמעט א גאנצער חודש איז שוין אוועק, די טויטע, די דערשאסענע זענען שוין געווען באגראבן, מען האט איצט באדארפט טראכטן וועגן זייערע אלמנות און קינדער. מיר האבן באשלאסן אנצונעמען די פאלגנדיגע סיסטעם פון פאריכטן די קאטאסטראפע, א רובל א קינד. דאס הייסט, אויב נאך דעם דערשאסענעם טאטן איז געבליבן נאר איין קינד, קריגט די אלמנה איין רובל, אויב צוויי קינדער איז צוויי קערבלעך, און אויב דער דערהארגעטער איז געווען מזל'דיג און האט איבערלאזן אויף גאנצע פינף יתומים'לעך איז פינף קערבלעך. מיט זעקס האבן מיר זיך ניט גערעכנט. אויב אבער דער דערשאסענער האט ניט געהאט קיין קינדער אינגאנצן, טא מעג ער באשולדיגן זיך אליין, קיין קאפיקע וועלן מיר אים ניט געבן. אט קומען מיר אריין אין א שטוב, אומעטום איז ציכטיג און ריין, א טישטעך איז צעשפרייט איבערן טיש, פארביקע בילדער, ביליגע נאטירלעך, הענגען אויף דער וואנט, דער באלעבאס פון שטוב, דער הױפּט פֿון דער משפּחה האָט געאַרבעט אױף דעם פּוטילאָװסקי זאַװאָד, דער רוסישער קרופּ אָדער סקאָדאַ פֿאַבריק, דער בעסטער זאַװאָד פֿאַר אױסאַרבעטן קאַנאָנען. איצט איז דער באַלעבאָס אַװעק, װעט שױן קײנמאָל מער ניט אַרײַנקומען אין שטוב אַ הונגעריקער, אַ בײזער און אין דער זעלבער צײַט אַ צופֿרידענער, װאָס ער איז אין דער הײם און קאָן זיך שפּילן מיט װאַנקאַ און פּעטקאַ, די צוויי ייִנגלעך זײַנע און יעלענקאַ, די גאָר פּיטשינקע טעכטערל, זײַן אוצר. װאַנקאַ און פּעטקאַ קוקן אױף אונדז מיט פֿאַרװוּנדערונג, און יעלענקאַ, אַ צעבאַלעװעטע קינד איז דאָס, קומט גאַנץ נאָענט צו מיר און רירט אָן מיט אירע פֿינגערלעך די זילבערנע קנעפּ פֿון מײַן פֿורמענעם שינעל. איך קוק אױף די דאָזיקע פּיטשינקע פֿינגערלעך, זײ באַװעגן זיך, זײ שפּילן זיך. איך דערפֿיל װי טרערן הײבן אָן מיך צו שטיקן. איך דרײ זיך אױס,

די קליינע וואריאציעס וואס האבן געהאט א זין פאר די מענטשן וועמען מיר האבן באזוכט, פאר אונז, די זייטיגע באזוכער, האט דאס בלויז געמיינט אן אונטערשייד אין איין אין א רובעל אדער צוויי. ווידער א געמיטליך באשיידן צימער, ווידער ביליגע געפארבטע בילדער אויף דער ווייס געקאלכטע וואנט, ווידער שטייט ביים אויוון א יונגע פרוי מיט א פנים וואס וועט נאך א לאנגע צייט ניט קענען שמייכלען, און נעמט געלט פון אונזער קאסירשע וואס האט אויך פארגעסן דעם טעם און די פעאיגקייט צו שמייכלען. אין א דריטער שטוב זענען אנשטאט צוויי יינגלעך נאר איין מיידעלע. נאר אין שטוב איז איבערגעבליבן אינאיינעם מיט א ברעקל קינד אויך די אלטע, הינקענדיגע מאמע. אבער באבושקא, דאס מיינט גארנישט! א הינקענדיגע מאמע איז קיין קינד ניט, און א סיסטעם איז א סיסטעם. נעמט א קערבל און זאל אייך גאט העלפן

צעבי איבער א הילפלאזער ארמעי פון אפגענארטע מענטשן. אין דער שטוב וואו מיר זענען אריינגעקומען איז שוין געווען האלב טונקל. א מאן, אנגעטאן אין א ביליגן כאלאט, איז געשטאנען אינמיטן צימער און האט געהאלטן אויף די הענט א קליין קינד ניט מער ווי א יאר אלט. נאך דריי קליינע קינדער האבן זיך געשטופט ארום דעם טאטן. קיין פרוי איז אין צימער ניט געווען. דער מאַן האָט זיך אױסגעדרײט צו אונדז, מיר האָבן דערזען, אַז ער איז בלינד. אַ בלינדער אַרבעטער, װי קען דאָס זײַן? ביז מיט אַ מאָנאַט צוריק איז ער ניט געװען בלינד, אָבער זונטיק, דעם נײַנטן יאַנואַר, האָט ער געקראָגן אַ קױל אין האַלדז, זי האָט איבערגעשניטן דעם אָפּטישן נערװ און איצט איז ער האָפֿענונגסלאָז בלינד. און זײַן װײַב? האָט ער אַ װײַב? זי איז טאָב מיט צוויי וואָכן צוריק פֿון שטאַרקע אויפֿרעגונג, ווען זי האָט זיך דערוווּסט פֿון זײַן בלינדקייט. דער בלינדער האָט געהערט וואָס אונדזערע האָבן גערעדט וועגן אים. ער האָט געשוויגן. אין צימער איז געוואָרן שטיל. דײַטלעך און האַרט האָט זיך געהערט דאָס קלאַפּן פֿון ביליקן וועקזייגער. זיכער איז איצט דער וועק מעכאניזם שוין ניט געווען נעטיק, ווייל וועמען וועט ער דאָ דאַרפֿן איצט וועקן? דעם בלינד געוואָרענעם אַרבעטער, וועלכער איז איצט אויס אַרבעטער? אָדער אפשר וועט ער רופֿן פֿון ווײַטן דעם גוטן גלח גאַפּאָן, וואָס האָט זיך שוין באַהאַלטן אין אויסלאַנד, נאָכדעם ווי רוטענבערג האָט אים אָפּגעשוירן די לאַנגע האָר זײַנע, כּדי אים צו ראַטעווען פֿון די פּאָליצייסקע הענט? האַרט האָט געקלאַפּט דאָס מעכאַנישע האַרץ פֿון דעם ביליקן זייגער און אָפּגעמאָסטן די צײַט, גערעדט פון א צופעליג צעטראטענעם מענטשן, אבער דאס איז געווען שוין א היסטארישע צייט, דאס הייסט זי האט געהאט אן אנהייב און זי איז צעטיילט און אפגעמאסטן, און ווען די מאס וועט זיין פול דעמאלט, א דעמאלט. איך הער דעם זייגער קלאפן, איך זעה ווי מאשא דאבראליובאווא דרייט זיך אוועק פון מיר כדי צו באהאלטן איר פנים, זי וויינט, וויינט שטילערהייט, איך קאָן זיך קוים קאָנטראָלירן, נאָר דער באַלעבאָס פֿון דער שטוב שווײַגט און שטייט אומבאַוועגלעך. עס קלאַפּט דער זייגער ווײַטער, עס ווערט אַלץ טונקעלער. ס'איז שוין געווען גאָר שפּעט, ווען מיר האָבן פֿאַרלאָזן די פּוטילאָווסקע געגנט, די געגנט פֿון טרויער און טרערן. מיר האָבן צעטיילט דאָס גאַנצע געלט, אָבער אונדזערע פֿירער האָבן געזאָגט, אַז דאָס צעטל פֿון נעמען, וואָס זיי האָבן געהאַט, איז נאך ניט געווען אויסגעשעפט און מענטשן ווארטן אויף אונזער וויזיט. אפשר אן אנדערש מאל. נאר אן אנדערש מאל זענען מיר שוין ניט געקומען, ניט געהאט קיין געלט צו צעטיילן. מיט דעם אבער האבן די טראגישע פאסירונגען אין צוזאמענהאנג מיט דעם פאטאלן זונטיק זיך ניט פארענדיקט. עס איז מיר נאך באשערט געווען איבערצולעבן איינע פון די סאמע ביטערסטע גרימאסן אויף דעם פנים פון א געשענדעט לעבן. אין דער נאַכט פֿון ערשטן פֿעברואַר נײַנצן פֿינף, דרײַ וואָכן נאָך דעם בלוטיקן זונטיק, איז געשטאָרבן מײַן אָנקל, דער פֿאָטער פֿון מײַנע מוזיקאַלישע קוזינעס, לייבי שטעמבער. ער האָט געהאַט אַ שוואַך האַרץ, געדאַרפֿט רואיק ליגן, אָבער ער איז אַרומגעלאָפֿן, געזוכט פּרנסה, ווי זשע אַנדערש? איין אָוונט איז ער געקומען אַהיים שפּעט נאָך צוועלף. לויט דעם נייעם באפעל פון דעם פלוצים קארג און נאריש געווארענעם הויז באלעבאס, האט דער ליפט, עלעוועיטאר, שוין ניט געטארט מער באנוצט ווערן. געוואוינט האבן די שטעמבערס, און איך מיט זיי, אויפן זעקסטן עטאזש. דער שווייצאר פארטער האט ארויפגעשלעפט דעם קראנקן מאן אויף זיך, געקרעכצט, געיאמערט, אבער פארט מורא געהאט צו געבן דעם ליפט, כאטש ווי אזוי וואלט דער בייזער הויז באלעבאס זיך געקאנט דערוויסן פון דעם? שטעמבער איז אריין אין זיין שטוב שוין א פאראורטיילטער, ניט אזוי פון דער קריינקייט, ווי פון דעם קרימינעלן נארישן באלעבאס. דער חולה איז ארומגעגאנגען אין טונקעלן עס-צימער ארום דעם רונדן טיש און גערעדט, גערעדט צו די מענטשן, צו די גייסטער, וועלכע ער האט געזען אין זיין צורייצטער פאנטאזיע. איך האב פון מיין צימער צוגעהערט זיך צו זיינע ווערטער. ער האט פלוצים דערזען אין עס-צימער יאשען, מיין יונגן אנקל יאשא ערליך וועלכער האט אזוי טראגיש פארענדיגט די זיבן און צוואַנציק יאר פון זיין לעבן. שטעמבער האט גערעדט צו יאשע'ן אויף דייטש, דאס גאנצע הויז האט פארשטאנען דייטש, און אים געפרעגט פארוואס ער ליגט נישט רואיג אין זיין קבר און קומט אהער אין דער נאכט. דערנאך האב איך דערהערט ווי דער ארום טיש וואנדערנדיגער האט זיך אפגעשטעלט און געזאגט, יא, צו וועמען? יאשא! אט זיצט דער פאלשער יודע, דו ווייסט ווער דאס איז? דאס איז בורדעס דער שרייבער, האלט זיך פאר א אידן, איז ער אבער ניט. גיב אים ניט די האנט, יאשע! איך מוז זאגן, אז איך האב באמת געציטערט אין מיין צימער, הערנדיק ווי דאס זיך רעדט. דערנאך האט זיך אויפגעהויבן פאניא, זיין ווייב, האט אים געבראכט אין שלאפצימער און געהאלפן זיך אוועקלייגן. עס איז געווארן שטיל, איך בין איינגעשלאפן. איך האב זיך אויפגעכאפט, ווייל דורכן שלאף האב איך דערהערט א שווערן קלאפ ווי עמיצער וואָלט אַנידערגעפֿאַלן אין דער טונקלקייט, האָב איך דערהערט פֿאַניעס שטימע, זי האָט מיך גערופֿן. איך בין אַרײַן אין שלאָפֿצימער. מײַן אָרעמער אָנקל, לעװי שטעמבער, איז געלעגן אויף דער ערד אַ טויטער. איך האָב צוזאַמענגערופֿן די טעכטער זײַנע, מײַנע קוזינעס. זיי האָבן שטיל, אָן היסטעריע, באַװײנט זייער טאַטן. אויף מאָרגן איז געװען די לוויה. עס זענען געקומען אונזערע קרובים און אפאר פריינט, באריס בורדעס דער פאלשע יודע איז אויך געווען, ער האט מיט דעם געוואלט אויסדריקן דער משפחה זיין מיטגעפיל און איך האב ניט געהאט דאס הארץ אים צו זאגן וואס דער פארשטארבענער האט געטראכט וועגן אים. מיר זענען אנגעקומען אויפן בית עולם, ווידער דער זעלבער טרויעריגער פלאץ וואו איך בין געווען מיט אפאר וואכן צוריק,

גיכער א פאלשער קריסט, מיר פארגעשלאגן אויפצוזוכן דעם שמש און אים פרעגן וואס עס איז געווארן מיט דעם קערפער פון דעם פאלשן בארענסקי וועלכן מיר האבן דעמאלט איבערגעלאזן און מער זיך ניט געזארגט וועגן אים. דער שמש האט אונז אפאטיש אנגעקוקט און געענטפערט, איך ווייס גארניט, איך געדענק ניט. עס איז געווען קלאר אז ער ווייסט און געדענקט יא, אבער אונז געדענקט ער ניט. איך האב אים דערמאנט דעם מעטלענקא עפיזאד. אה יא יא, דאס האט איר זיך געקריגט מיט דעם פריסטאוו, האט ער ארויסגערעדט א צופרידענער און געווארן פריינדליכער. איר וואלט וועלן וויסן וועגן דעם אנדערן, נו, וואס מען הייסט מיר מוז איך טאן. וואס מיינט דאס? נאכדעם ווי איר אלע זייט אוועק, האט דער שמש דערציילט, האט זיך ווידער געיאוועט דער פריסטאוו מעטלענקא. ער האט זיך נאכגעפרעגט ווי ס'איז אייער נאמען? ווייל, האט ער געזאגט, ער האט אייך אפט געזען אין ביאליסטאק. אבער פון וואנען זאל איך וויסן ווי מען רופט אייך? מסתמא האט ער זיך געבייזערט אויף מיר, האב איך געפרעגט. דאס ווייס איך ניט. דערנאך האט ער געהייסן אז מען זאל מקבר זיין דעם אנדערן. וואו? דא ביי אונז, אויף אונזער בית עולם. אבער דאס איז דאך געווען א קריסט! איר האט דאך אליין געזען דעם צלם וואס ער האט געטראגן אויפן האלז. דאָס האָב איך דעם פּריסטאַוו אױך געזאָגט, האָט דער שמשׂ זיך אָפּגערופֿן, אָבער ער האָט אָנגעװיזן אױף דעם דעקל, דאָ שטײט געשריבן באַראַנסקי, איז עס באַראַנסקי? קאָנט איר אונדז צופֿירן צום קבֿר? האָט בורדעס אים געבעטן. יאָ, אײַך װעל איך װײַזן. אַ פּאָר מינוט שפּעטער זײַנען מיר אַלע דרײַ געשטאַנען לעבן אַ קלײן בערגעלע ערד, אָנגעשאָטן צװישן ייִדישע קבֿרים, אין סאַמע צענטער פֿון בית-עולם. אַ שמאָל ברעטל האָט געשטעקט אויף דעם פּלאַץ, וווּ ס'געפֿינט זיך געוויינלעך דער שטיין. אויף דעם ברעטל איז געווען אָנגעשריבן מיט רוסישע בוכשטאַבן באַראַנסקי. ווער האָט אָנגעשריבן? האָב איך געפֿרעגט דעם שמשׂ. ער האָט געענטפֿערט נאָך אַ פּויזע. דער פּריסטאַוו האָט ניט געהייסן אָנשרײַבן, ווער דאָ ליגט. דאָס האָב איך אַליין געטאָן, ווײַל. ער ווערט פארשוויגן. ער ווייסט ניט צוליב וואס ער האט דאס געטאן. ער פילט אבער אז אזוי האט עס געדארפט זיין. דערנאך פאסירט עפעס אזוינס וואס איך גלויב מיינע אויגן ניט. בורדעס פרעגט, ניין, ער בעט זיך, ביים שמש, קאנט איר זאגן אל מלא רחמים פאר בארענסקין? דער שמש זאגט ניט יא, ער טראכט קיין איין מינוט ניט, מיט א שטימע וואס איז קיינמאל ניט געווען קיין מוזיקאלישע, נאר פשוט א אידישער קול וואס איז צוגעוואקסן צו אים פונקט אזוי ווי זיין בארד אדער זיין לאנגער גרויער מאנטל, הייבט ער אן, אל מלא רחמים. די אלטע הארצרייסנדיגע תפילה פליסט ווייטער, פליסט פון דעם שמש פֿון ייִדישן מױל, פֿון זײַן באָרד, פֿון דעם גרױען מאַנטל זײַנעם, און טרײסלט מיך אױף מיט אַ קאָנװולסיװן װײנען. יעדער נערװ מײַנער ציטערט אין מיר. װאָס טוען מיר דאָ אַלע דרײַ? דער שמשׂ װאָס טוט, װאָס מען הײסט אים, דער געשמדטער װילנער ייִד, און איך, דער ייִדיש-רוסישער שרײַבער, דער רוסישער אַלטענבערג, אָדער ווער בין איך דעמאלט געווען? מיר זאגן אל מלא רחמים איבער דעם קבר פון אן אומבאקאנטן קריסט, א פראוואסלאוונע, אן ארבעטער, אדער אפשר בלויז א זייטיגער צושויער וואס איז דערשאסן געווארן פון א צופעליגער צארישער קויל. פארוואס קארטשעט זיך דער פאלשער איד אדער פאלשער קריסט, מיין קאלעגע בורדעס? פארוואס באגיסט ער זיך מיט טרערן און יאמערט, אזוי ווי עמיצער וואלט אים א קלאפ געטאן אין זיין שמאלע ברוסט? פארוואס דערזעה איך טרערן, קארגע אבער פארט טרערן, אויף דעם פנים פון דעם שמשׂ? וויפל, וויפל, וויפל מאל האט ער שוין געזאגט די זעלבע תפילה איבער פרעמדע קברים, איבער אומבאקאנטע מענטשן? ער האט שוין לאנג פארגעסן דעם זין פון די ווערטער, ער רעדט זיי אויס מעכאניש, זיין מויל זינגט

וואס איז באגראבן דא, די תפילה וואס דארף בארואיגן און ברענגען שלום צו א צוריסן הארץ, פארוואנדלט זיך פלוצלינג אין א טראגישן אויסגעשריי, אין א טאפעלטן יאמער פאר ביידע קרבנות, דעם אמת'ן און דעם פאלשן באראנסקי, און אויך פאר די הונדערטער דערשאסענע ארבעטער וואס ליגן ניט ווייט פון דאנען, צען מינוט גאנג, אריינגעווארפן אין א ברודער קבר, ווי שטיקער האלץ, אל מלא רחמים, האט זיך דערהערט אין דער קאלטער פעברואר לופט, און איך ווייס ביז היינט צו טאג ניט, וואס אייגנטליך זענען מיר דעמאלט באגאנגען, אן אקט פון גאטלעסטערונג, אדער אן אקט פון הייליגן בעטן, אדער ווער ווייס? אפשר גאר ביידע אינאיינעם? נא. קאפיטל אַכצן. דער זעכצנטער אקטאבער נײַנצן פֿינף צוויי אזייגער ביינאכט. איך פאר אויף א דראזשקע צו זיך אהיים. איך האָב ערגעץ װוּ פֿאַרבראַכט דעם אָװנט, בין מיד און װיל שלאָפֿן. אַ ביסל דרימל איך שױן דאָ, זיצנדיק אױף דער פּעטערבורגער אַלטער דראָזשקע. אַלצדינג איז אַלט אין דער דראָזשקע, דאָס פֿערדל, די רעדער, דער איזװאָשטשיק אַלײן. נאָר גאָרניט, מיר שלעפּן זיך, מיר װעלן שױן אָנקומען. די גאַסן זײַנען לײדיק, ניין, ניט אַזוי ליידיק ווי געוויינלעך אין דער צייט. דאָ און דאָרטן שטייען אָדער גייען מענטשן, רעדן אויפגערעגט צווישן זיך, נאָר אַזוי ווי די אַלטע רעדער פון דער אַלטער דאָראָזשקע מאַכן אַן אומגעהויערן לאַרעם, קאָן מען ניט הערן פון וואָס אַזוינס די מענטשן רעדן אויף דעם טראָטואַר. איזוואָזטשיק, פּאָיעזשאַי סקאַרעי! פורמאַן, פאָר גיכער!

דער מענטש אָבער, װאָס שטײט בײַ דער לאַמטערן און לײענט דאָס פּאַפּיר, איז אָנגעטאָן אין אַ שײנעם שװאַרצן מאַנטל מיט אַ פֿוטערנעם קאָלנער. איר דערקענט צוערשט דעם קאָלנער, דערנאָך דעם מענטשן. דאָס איז מײַן פֿרײַנד און איצט מײַן קוזין, װײַל ער האָט חתונה געהאַט מיט מײַן קוזינע זשעניע שטעמבער, אַרקאַדי ראָמאַנאָװ, גאַטשינער ייִד, וואס זעהט און רעדט און האלט זיך ווי א קריסט, זייער קלוג באגאבט איצט אן ערפאלגרייכער זשורנאליסט. איך הייס מיין איזוואזטשיק זיך אפשטעלן און שפרינג ארונטער, מיר באגריסן זיך, וואס לייענט איר אזוינס? דעם טעקסט פון דער רוסישער קאנסטיטוציע וועלכע גראף וויטע האט נארוואס ארויסגעריסן פון צאר, מארגן וועט דער דאקומענט אפגעדרוקט ווערן אין אלע צייטונגען פון דער וועלט. אַן אמת'ע קאָנסטיטוציע איז עס? פֿרעג איך אים, און מײַן האַרץ ציטערט. יאָ, כּמעט. מיט אַ פּאַרלאַמענט, מיט מיניסטערס אויסגעקליבן פֿון דער דומע, מיט גלײַכע בירגערלעכע רעכט פֿאַר אַלע. מיר כאַפּן זיך אַרום, אַזוי ווי דאָס וואָלט געווען זײַן אָדער מײַן געבורטסטאָג. דערנאך דערקלערט ארקאדי צו זיינע צוהערער וואס דאס פאפירל מיינט. זיי שווייגן, זיי כאפן זיך ניט ארום ווי מיר. איינער א דווארניק, אנגעטאן אין א דיקן ברייטן פעלץ, מיט א פוטערנעם קאלנער אנגעשטעלט איבערן קאפ און אינגאנצן ענליך צו א בער, פרעגט מיט א בערישער הייזעריקער שטימע, און וואס שטייט דא וועגן ערד? ווען וועלן מיר קריגן ערד פון די פאמעשטשיקעס גוטבאזיצער? דאס קומט שפעטער זאגט ראמאנאוו, דאס וועט די דומע שוין באשליסן. די דומע וועט מען אונטערקויפן, די דומע איז א בארסקע, פריצישע, רופט זיך אפ דער בער. אמת אמת א בארסקע איז זי, שטימען צו עטליכע ארומיגע מענטשן. און מיר פארן אוועק. דאס איז געווען די ערשטע רעאקציע פון דעם פשוט'ן פאלק וועלכע איך האב געהערט צום ערשטן מאל דורך זיך האב איך דעמאלס דערפילט דעם שפאלט, ניין, דעם אפגרונד וועלכע געפינט זיך צווישן די וואס מאכן אין פעטערבורג די רעוואלוציע און די פאר וועמען מען מאכט דאס, יענע אויף די פעלדער.

די נאטשאלסטווא איז אייגענטליך געבליבן אויפן ארט נאר אפגעלאזט די לייצעס, טוט וואס איר ווילט, און מען האט עס געטאן. פון אודעסע איז געקומען צו פארן קארניי טשוקאווסקי, דער קריטיקער, היינט צו טאג איינער פון די באדייטנדיגסטע אין סאוועטיש רוסלאנד, א האלבער איד, פארהייראט מיט א אידישקע, א הויכער, א לאנגער, א דארער, מיט א גרויסע פליישיגע נאז און א קוויטשענדיגע

וואס האבן געהאלטן אין גיין און ווידער קומען, א רעגימענט פון רעדנערס פון אלע פארטייען און פראקציעס האבן אדרעסירט דעם עולם אן איבעררייס. פעטערבורג האט אויפגעלעבט, די נאטשאלסטווע האט געשוויגן. מיטינגען און פאליטישע פארזאמלונגען זענען אפגעהאלטן געווארן אויך אין פריוואטע פלעצער. טשוקאווסקי האט געוואוסט פון זיי. אין פאליטיק איז ער געווען ווייניג אקטיוו, אבער זעהן און הערן האט ער געמוזט אלסדינג. א לעבעדיגער מענטש, ניט קיין בוכווארעם. דאס איז ער תמיד געווען. מיר זענען געווארן גוטע חברים. היינט אוונט איז א גרויסע פארזאמלונג אין הויז פון אדוואקאט שעפֿטעל, האָט ער מיר געזאָגט, לאָמיר גײן אַהין. איך האָב קײנמאָל שעפֿטעל ניט געזען. איך אױך ניט. אָבער עס מאַכט ניט אױס, מען װעט אונדז ניט אַװעקיאָגן. שעפֿטעל איז געװען אײנער פֿון די זײער אָנערקענטע אַדװאָקאַטן אין פּעטערבורג, אַ ייִד, װאָס איז געװען פֿאַראינטערעסירט אין ייִדישע פּראָבלעמען. װען מיר זענען אָנגעקומען, איז דער זײער גרױסער, רײַך-מעבלירטער זאַל אין שעפֿטעלס הױז שױן געװען איבערגעפּאַקט.

האט גערעדט מיט זעלטן אויפריכטיגן פאטאס, לאגיש, כמעט פאעטיש. ער האט גערעדט, דער יונגער בחור, און די אלע בכבוד'דיגע אדוואקאטן, מייסטערהאפטע אויסגעשטודירטע רעדנער, יעדער איינער עלטער פון דעם בחור מיט צען, פופצן און צוואנציג יאר, האבן זיך אויפמערקזאם צוגעהערט, געווען פארכאפט, בארוישט. דער יונגער רעדנער האט גערעדט לאנג, עס האט זיך געוואלט הערן מער און מער פון אים. ווער איז ער? האב איך געפרעגט טשוקאווסקין א פארוואונדערטער. וואס, איר קענט אים ניט? האט ער זיך אפגערופן, דאס איז דאך וולאדימיר זשאבאטינסקי פון אדעס. א שטורעם פון אפלאדיסמענטן איז אויסגעבראכן אין זאל, מען האט ארומגערינגלט דעם יונגנמאן, מען האט אים געמאכט קאמפלימענטן, דער פארזיצער האט אנערקענט זיין רעדע אלס די בעסטע. לעצטע, האט טשוקאווסקי מיך דעמאלסט באקענט געמאכט מיט זיין פריינד פון אדעס, אדער מיין באקאנטשאפט מיט זשאבאטינסקין איז פארגעקומען שפעטער, דאס געדענק איך ניט. זיבן און דרײַסיק יאר זענען אוועק פון דעם מאמענט ווען איך האב אים דערזען אין שעפטל'ס הויז. דאס בילד איז פארבליבן אין מיין זיכרון. מיין גאנץ לעבן בין איך געווען שטאלץ מיט זיין פריינטשאפט. די רעוואלוציע האט מארשירט ווייטער. עס האבן זיך געגרינדעט נייע צייטונגען, יאוואטשנים פאריאדקאם. דאס הייסט, קיינער האט ביי קיינעם ניט געפרעגט, צי מעג ער אנהייבן דרוקן זיין צייטונג. ער האט פשוט געדרוקט און דער עולם האט געריסן די צייטונגען פון די הענט. קיין צענזור אויף זיי האט אויך ניט עקזיסטירט. דאס איז דאך געווען דאס אנציענדיק. ס ט, א סך פאליטישע עמיגראנטן האבן זיך צוריקגעקערט פון אויסלאנד, ניט אלע נאטירלעך, אונטער זייער אמת'ן פאספארט, אבער א פאספארט האבן זיי פארט געהאט. זיי האבן זיך באהאלטן און ניט באהאלטן, אבער מיר האבן געוואוסט אז זיי זיינען דא, פארזאמלען זיך, זיי ארבעטן, און זיי טאקע קומען דא ארויס מיט זייער ווארט

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישער פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטיזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.